וואו, אזא זומער האב איך געהאט מיט ווייבערטייטש. איך בין געפארן אין בערלין און דערנאך אין ישראל און דערנאך אין שוועדן און דערנאך אויף דער אידיש־וואך, איך האב געמאכט אזויפיל עפיזאדן אז איך בין אזוי באגייסטערט זיי אלע ארויסצוגעבן דורך די קומענדיגע חדשים, איך בין אפשר ספעציעל באגייסטערט וועגן דעם עפיזאד וואס איך געב ארויס היינט.

אבער איך מיין אז מיר האבן קיינמאל נישט גערעדט וועגן איר פראפעסיאנאלן לעבן און ס'איז געווען זייער זייער זייער אינטערעסאנט, מיר האבן גערעדט וועגן דער טויבע קהילה, וועגן זאכן וואס מיר קענען אלע זיך לערנען פון וויאזוי טויבע מענטשן קאמוניקירן צווישן זיך, און אסאך מער אנדערע זאכן, ס'איז געגאנגען טיף און עס איז געווען אפשר די סאמע אינטימסטע ווייבערטייטש וואס איך האב אמאל רעקארדירט ווי מ'וועט.

און מען קען זיי צונויפשטופן, איך און יודית וואלעצקי האבן צוזאמען געשטופט די בעטן ווייל מיר האבן געגייט גערל טיים נאכט נאך נאכט, יא, מיר האבן גערעדט וועגן ליבע און וועגן באציאונגען און מיר האבן זיך ארויסגערעדט פון הארץ ביז אפשר דרײַ אינדערפרי. איך הייס ליאנא יעלין, איך שטאם פון שיקאגא, איך וואוין יעצט אין מענהעטן מיט מיין כלה סענדי, נישט סעסיע, אנאנדער סענדי, און מיין הינטעלע זי הייסט נעמי, אין מיין ארבעט בין איך א שטום־לשון איבערזעצערקע. איך האב אויפגעוואקסן אין א אידיש רעדנדיגע היים, מיינע עלטערן האבן ביידע אויפגעוואקסן רעדנדיג אידיש מיט זייער עלטערן פשוט ווייל די עלטערן זענען געווען לעבנסגעבליבענע פון פוילן, און ווען איך בין געבוירן האט מיין מאמע געוואלט רעדן אידיש מיט מיר ווייל זי האט געוואלט אז איך זאל זיין צוויישפראכיג. זי האט, אין יענע צייטן מיט דרייסיג יאר צוריק האט מען טאקע געהייסן עלטערן נישט רעדן מער ווי איין שפראך מיט די קינדער ווייל זיי האבן געזאגט אז ס'איז שלעכט פאר די אנטוויקלונג און ס'וועט זיי צומישן אבער מיין מאמע האט באשלאסן אז ס'איז גוט פאר די קינדער צו הערן פארשידענע שפראכן, זי איז טאקע גערעכט געווען, אבער אידיש איז געווען די איינציגע שפראך וואס זי האט מיר געקענט געבן פאר א צווייטע שפראך, עס איז נישט אן ענין פון אידישיזם לשם אידישיזם, ס'איז פשוט אידישיזם לשם צוויישפראכיקייט.
אפשר וואלט איך געדארפט זאגן אז מיר קענען זיך שוין א לאנגע צייט.
יא, אמת. ווען האבן מיר זיך באקענט?
אוי, איך מיין אין TY.
אין TY. מיר האבן זיך באקענט אין צוויי טויזנט דרײַ.

איך מיין אז איך בין אלעמאל געווען פאראינטערעסירט אין אמעריקאנער שטום־לשון, מיין ערשטע זכרון פון אמעריקאנער שטום־לשון איז איך געגאנגען מיט מיין מאמע צו א קינדער שפיל, ערגעץ א קינדער טעאטער, און ס'איז געווען מיר'ן געווארט אינדרויסן פונעם טעאטער ווארטנדיג אז מ'זאל אריינגיין, און איך האב געזען אז א גרופע קינדער האבן אריינגעגאנגען פאר אלע, און זיי זענען געווען א גרופּע טויבע קינדער, דאס האב איך נישט געוואוסט, אבער ס'איז געווען עפעס א סיבה וואס יענע קינדער מוזן אריינגיין צום ערשטן, זיי מוזן זיצן פון פארנט, און ס'איז געווען עימיצער א פרוי וואס האט געזעסן אויף די פאדלאגע פאר זיי אלע און געמאכט מיט די הענט און זיי האבן איר אלע אנגעקוקט בשעת דעם פיעסע און איך האב געמיינט אז דאס איז געווען אזוי אינטערעסאנט און דאס איז געווען מיין ערשטע זיכרון פון שטים לשון, איך האב געהאט אן ארבעט ווי. אן אויפפאסערין פאר א משפחה וואס די עלטסטע טאכטער איז געווען ווי זאגט מען הארד אוו הירינג, נישט טויב, אביסל טויב, אביסל טויב, אפשר האלב טויב, כ'ווייס נישט, האלב טויב.

איך האב געהיטן קינדער יעדע מוצאי שבת פאר א משפחה וואס זייער עלטסטע טאכטער איז שווערהעריג און זי האט זי האט געקענט נאר אביסל שטים לשון ווייל זי האט געקענט הערן גענוג און רעדן גענוג אז זי איז געווען אין א אידישע טאג שול אן אן איבערזעצערקע און זי איז געווען בסדר אבער איר מאמע האט געוואוסט אז ס'קען זיין ס'קען קומען א טאג ווען זי וועט קענען הערן ערגער, און זי האט געוואלט אז זי זאל האבן די טויבע קהילה ווי א בריירע. מ'הערט דאס קיינמאל נישט, ס'איז ממש זייער א ספעציעלע זאך, ווייל געווענליך ווען א מאמע און טאטע געפינט אויס אז זייער קינד איז שווערהעריג אדער טויב, ס'איז. ס'איז זיי זייער שווער ווייל מען וויל נאר אז דיין קינד זאל זיין נארמאל.
מען וויל אז די קינד זאל זיין ווי אלע אנדערע און געווענליך עלטערן ווילן נישט אז זייער קינד זאלן זיין א טייל פון די טויבע קהילה אבער דאס איז טאקע געווען אנדערש וואס די מאמע האט געזאגט ס'איז דיין לעבן ס'איז דיין אידענטיטעט און די זאלסט האבן מענטשן וואס זענען אזוי ווי די. זי האט נישט געוואלט אז זי זאל זיין די איינציגע. מענטש וואס זי קען וואס האט מכשירים צום הערן, זי האט נישט געוואלט אז זי זאל זיך פילן ווי א פריק. און טאקע יעצט איז זי מער א טייל פון די הערנדיקע קולטור, זי גראדואירט פון אוניווערסיטעט שוין, און זי קען. קוים קיין שטים לשון נישט דא, אבער ביי מיר דאס האט אנגעהויבן מיין דרך צו זיך לערנען שטים לשון פארמעל, און יא, איך בין טאקע געגאנגען זיך געלערנט אין אוניווערסיטעט פון ראטשעסטער, ספעציפיש ווייל זיי האבן א שטים לשון, אן אמעריקאנער שטים לשון פראגראם, איך האב דארטן געוואלט זיך לערנען, איך האב זיך געלערנט, איך האב געמאכט א מאגיסטער אין גאלאדעט אוניווערסיטי פון איבערזעצונג פון שטים לשון. און פאר מיין מאגיסטער פראיעקט פארש-ארבעט האב איך, איך האב פארגלייכט ווי אזוי טויבע אידן זעצן איבער די שמע. איך האב געמאכט פארש-ארבעט וועגן אויב מען איז פון אן ארטאדאקסישע קהילה צו א קאנסערוואטיוו צו א רעפארם צו ס'גייט דיר נישט אן האט דאס אן עפעקט אויף ווי מען וועט איבערזעצן די שמע, צי ס'וועט זיין מער יעדע ווארט, צי ס'וועט עס זיין מער, ווען מען קלערט פון איבערזעצונג, איך האב אנגעהויבן מיין מיין טעזע פרעזענטאציע מיט א קוואוט פון איך געדענק נישט ווער, וואס אויף ענגליש איז עס געווען לייק, טרענסלעישאנס אר לייק ווימען, זיי קען בי ביוטיפול אר פעיטפול באט נעווער באוט. וואו. נישט זייער א פעמיניסטיש, די געדאנק איז אז אויב מען זעצט עפעס איבער קען עס זיין אדער עפעס וואס פילט זיך זייער שיין אדער קען עס זיין עפעס וואס יעדע ווארט כאפט מען אריין אבער ס'קען נישט זיין ביידע, איז איך האב איינגעזעהן אז פאר די וואס זענען מער טראדיציאנעל ס'איז מער וויכטיג זיך אריינצוכאפן יעדע ווארט און צו האלטן זיך אמת צו די מסורה פון די אלע ווערטער, און די וואס זענען פון מער ליבעראלישע קהילות ביי זיי די באדייט איז מער וויכטיג ווי די ווערטער. וואו, זייער אינטערעסאנט. אבער איך האב געהאט זייער א קליינע סעמפל סייז איז איך וואלט נישט געקענט זאגן אז ס'איז באמת לייק דאס איז די פעטערן וואס איז דא אבער איי מין ס'איז פשוט געווען א טעם פון א באגריף.
אפשר קענסט ערקלערן אביסל

נישט אלע פון זיי פילן אז זיי האבן עפעס א דיסעביליטי. צו זיין א טויבע מענטש קען זיין א לינגוויסטישע מינאריטעט וואס מען שטאלצט זיך פון האבן עפעס ספעציעל וואס איז אנדערש, א ליטעראטור וואס איז אנדערש, פאעזיע וואס איז אנדערש, און ווען מען איז א לינגוויסטישע מינאריטעט, די שפראך. מאכט די האבן א באזונדערע שפראך מאכט א באזונדערע קולטור ווייל ס'איז אן אנדערשע לענס אויף ווי אזוי צו קאמוניקירן און צו האבן באציאונגען למשל די טויבע קהילה צו נוצן א וויזועלע שפראך מיינט אז מ'מוז זיך קוקן אין די אויגן ווען מ'רעדט אויב מ'קוקט זיך נישט אריין אין די אויגן רעדט מען נישט איינער צום צווייטן, איז אויב איך בין אינמיטן פון א שמועס און איך וויל איך וויל האלטן מיין ריי, איך וויל נישט אז דו זאלסט רעדן, אויב איך רעד מיט דיר אויף אידיש אדער ענגליש און איך וויל איך וויל נישט אז דו זאלסט נעמען די ריי, איך וויל נאך האלטן מיין ריי צו רעדן, וועל איך זאגן עפעס אזוי ווי אםםםםםם אזוי דו זאלסט וויסן אז איך מער ווערטער קומען, אויב מען רעדט אויף שטום-לשון קוקט מען אוועק, ווייל אויב איך קוק איך קוק נישט אויף דיר קענסטו נישט אנהויבן צו רעדן. וואו. דאס איז א גוטע און אינטערעסאנטע זאך. אין טויבע קולטור, ליכט איז זייער וויכטיג. איז ביי א שמחה וועט זייער אפט אריין אין קיך, ווייל אויב ס'איז א שמחה מיט מיט שטילע ליכט, ווי וועט אלעמאל זיין אסאך ליכט אין קיך, און דארטן קען מען זעהן און מ'וועט שטיין ארום אויב ס'איז דא אן אינזל אין קיך. אין א קלאב קען מען זייער גרינג רעדן ווייל ס'מאכט נישט אויס אויב ס'איז דא מוזיק ס'מאכט אויס נאר אז ס'איז דא גענוג ליכט, וועט מען שטיין אין ווינקל ווי ס'איז דא אביסעלע ליכט און מ'וועט דארטן וועט מען רעדן. יא ס'איז זייער אן אינטערעסאנטע ס'איז דא ס'איז פאראן א זייער אינטערעסאנטע בוך וואס הייסט דעף טיפס וואס ס'איז געשריבן פון א הערנדיגע מענטש וועגן

און ווי אן איבערזעצערין וואס איז דיינע ראלע אין די קהילה? ס'איז זייער אן אינטערעסאנטע פראגע. איך, עס איז, עס איז אזויווי איך בין א פראפעסיאנעלע עליי, אביסל. מיין ראלע איז צו גיבן מענטשן אומאפהענגיקייט ניצנדיג זייער אייגענע שפראך צו טוהן וואס עס איז וואס זיי ווילן טוהן, אויף וואסערע געשעפט וואס זיי ווילן טוהן, אויב זיי ווילן גיין צו א דאקטאר'ס באשטעלונג, אויב זיי ווילן האבן עפעס א זיצונג, אויב ס'איז דא הערנדיגע מענטשן און טויבע מענטשן וואס קענען נישט קאמוניקירן איינער מיט'ן צווייטן, איך קום כדי אז זיי זאלן קענען מאכן זייער אייגענע געשעפט, און דאס הייסט. נישט נאר די שפראך דארף איך גיבן איינער צום צווייטן, אבער אויכעט אמאל קולטורעל מוז איך גיבן צו פארשטיין פארשידענע זאכן, למשל טויבע מענטשן הערן, זיי קריגן, זיי הערן נישט, מען טראכט אז דאס איז אזוי פשוט אבער דאס הייסט אז זיי קריגן נישט אינפארמאציע צופעליג. דאס איז זייער א שווערע זאך וועגן וועגן וואס איז ס'איז ס'איז זייער א שווערע זאך וועגן וועגן זיין טויב וואס מענטשן טראכטן נישט דערוועגן איז ווען איך גיי דורך די גאס און איך הער די ראדיא וואס איך הער זיך נישט צו צו די ראדיא אבער די ראדיא שפילט ערגעץ איך זאפ איין אינפארמאציע אלעמאל צופעליג א טויבע מענטש קריגט אינפארמאציע נאר ווילנדיג. יא, עס איז דא אסאך קולטורעלע אינפארמאציע אדער פשוט קאמען נאלעדזש וואס א טויבע מענטש האט אפשר נישט. אמאל דארף מען גיבן צו פארשטיין איבעריגע זאכן וואס איך ווייס אז א הערנדיגע מענטש ווייס אבער איך ווייס אויך אז יענע טויבע מענטש ווייסט נישט וועט וועל איך עס זיי גיבן אבער וואס דאס מיינט קולטורעל פארן טויבע קהילה איז גיבן אינפארמאציע איינער צום צווייטן איז זייער וויכטיג, איז אויב אויב איך בין אין א שמועס מיט צוויי דריי מענטשן און א דריט אן אנדער מענטש קומט צו, מיר וועלן נישט פשוט ממשיך זיין מיטן שמועס, איך וועל זאגן, בלויז דו זאלסט וויסן מיר רעדן וועגן אזוי און אזוי און אזוי, אקעי ווייטער רעדן, און דאס איז עפעס וואס איך פרוביר צו טון יעצט אויך, אויב איך רעד מיט הערנדיגע מענטשן. יא איך האב דאס באמערקט אז דו טוסט דאס אז איך טו דאס יא. איך האב געמיינט אז דו טוסט עס ווייל

וועל איך וועל רעדן וועגן וועגן ווען איך האב זיך געלערנט אין גאלאדעט אוניווערסיטעט אפשר נישט אלע ווייסן וואס עס איז גאלאדעט, גאלאדעט איז די אוניווערסיטעט פון די טויבע קהילה, ס'איז געגרינדעט געווארן אין אַכצן פֿיר און אַכציק.

ס'איז אזוי ווי ס'איז אן אינזל אין א וועלט ווי די גאנצע וועלט איז פאר הערנדיגע מענטשן, ס'איז אן אינזל וואס איז אזוי ווי טויב לאנד, איז ווען איך האב זיך דארטן געלערנט, איך האב געפילט זיך אז איך פאר זיך לערנען אין אן אנדער לאנד, זיך לערנען יענע שפראך, זיך איינצוזאפן די שפראך צו ווערן מער פליסיג, איך האב געוואלט לעבן אויף שטים לשון, האב איך דארטן זיך געלערנט, איך האב געטון א ווי מ'זאגט א סטאדי אבראד.

איינציגסטע אין די גאנצע וועלט וואס איז א גאנצע אוניווערסיטעט גראדואיר שולע ביז גראדואיר שולע וואס און ס'איז דא פראפעסארן. קומט מען פון אומעטום? אומעטום אין די גאנצע וועלט איבער די גארע וועלט און ס'איז דא אן אינטערנעשאנעל סטודענטס פראגראם וואס ס'העלפט זיי לערנען אמעריקאנע שטים לשון ווען זיי קומען און אמעריקאנע שטים לשון און ענגליש. דו ווייסט וויפיל סטודענטן גייען דארט? ס'איז קליין ס'איז גאנץ קליין כ'מיין אז ס'איז אפשר פופצן הונדערט ביז גראדואיר סטודענטן. פופצן הונדערט? דאס איז נישט אזוי קליין. ס'איז נישט אזוי קליין, ס'איז נישט אזוי גרויס, יא. אבער יא, ס'איז זייער א שיינע קעמפוס.
די אלע פראפעסארן רעדן שטים לשון? כמעט אלע פון זיי, יא. יא, און מיינע גראדואיר קלאסן זענען אלע געווען אויף שטים לשון. ווען איך האב געמאכט מיין טעזע פרעזענטאציע האב איך עס געמאכט אויף שטים לשון. יא, און איך מיין אז אזוי האב איך זיך געלערנט שטים לשון איז נוצנדיג די שפראך איז נישט רעדנדיג וועגן די שפראך נאר נוצן עס צו רעדן אויף קאמפליצירטע זאכן אויף א הויכע ניווא איך האב נאר געוואוינט אין די אוניווערסיטעט, איך האב טאקע געוואוינט אן קעמפוס נאר איינע פון מיינע פיר יאר דארטן, אבער האבן א מיטוואוינערקע וואס איז געווען טויב אין יענע יאר איז מיר געווען זייער וויכטיג, און פאר דעם האב איך פליסיגקייט. אבער מען דארף געדענקען, ווי א הערנדיגע מענטש אין א טויבע לאנד, מוז מען געדענקען אז דאס ארט איז נישט מיינס, און מיין באקוועמקייט איז נישט וואס איז דאס אמוויכטיגסטע, די קולטורעלע ארט און די קולטורעלע דארפען פון די טויבע מענטשן ארום מיר דאס איז די וויכטיגסטע זאך למשל ס'איז געווען זייער זייער נישט העפליך צו רעדן מיט א קול אויף א טעלעפאן אין עפענטליכע ערטער אויב איך האב געוואלט האבן א טעלעפאן שמועס האב איך געגאנגען אין וואשצימער און פארמאכט די טיר ס'איז אזוי ווי א פאטש אין פנים די איין ארט איבער די גארע וועלט וואס איז מיין ארט און דו שטייסט דארט און איך קען דיר נישט פארשטיין. פארשטענדליך, יא. wow. ס'איז זייער זייער אינטערעסאנט. יא. כ'וועל געבן מיין עצה, אקעי, אויב דו ביסט עימיצער וואס טרעפט זיך מיט א טויבע מענטש צום ערשטן מאל, וואס איז עפעס א טעות וואס אסאך מענטשן טוען וואס איר קענט פשוט אויסמיידן, און דאס, איינע פון די גרעסטע טעות'ן איז פרעגן, או קענסטו ליינען מיינע ליפן? נעם, דאס, וואס דאס טוט איז דאס. ס'בעט אז די אנדערע מענטש זאל מוזן ארבעטן שווער און דו זאלסט נישט מוזן ארבעטן שווער. איך וואלט איך וואלט גע'עצה'ט אז מ'זאל אננעמען אז מ'קען נישט מ'קען נישט ליינען די ליפן, סיידן די טויבע מענטש אליין זאגט, אה נאו ס'איז פיין איך קען ליינען ליפן. איך וואלט אנגעהויבן פרעגן ווי אזוי האסטו ליב צו וואס ווי אזוי זאלן מיר קאמוניקירן און אויב דו קענסט נישט קיין שטום-לשון דאס קען זיין זייער א שרעקעדיגע זאך אבער ס'איז דא אנדערע ברירות אויב דו אויב זיי אויב מען גייט נישט רעדן ווייל זיי אויב אפשר רעדן זיי יא ס'איז דא טויבע מענטשן וואס רעדן מיט מיט א קול און דאס איז בסדר אבער אויב נישט און דו קענסט נישט קיין שטום-לשון קען מען שרייבן צעטלעך. מ'קען נעמען א שטיקל פאפיר און א פען און מ'קען שרייבן צעטלעך איינער צום צווייטן, אויב מ'האט סעלקעס קען איך שרייבן מיין נאוט און זיי קענען שרייבן א נאוט, מ'קען זיך ווייזן די אנזאג, איך איך האב געהאט א איך בין ארויסגעגאנגען מיט א מענטש וואס איז געווען טויב פאר פינף מאנאטן און אפילו אז איך קען שטום-לשון האבן מיר נאכאלץ גענוצט פארשידענע קאמיוניקעישן מעטאדס פאר פארשידענע מין שמועסן. אויב מיר האבן געדארפט האבן זייער אן אינטימע וויכטיגע שמועס האבן מיר געזעסן איינער לעבן דעם צווייטן מיט א פען און געשריבן נאטן איינער צום צווייטן. ס'איז געווען זייער אינטערעסאנט ווי אזוי מ'קען באנוצן, מ'קען זיך ארויסרעדן פון הארץ אין פארשידענע אופנים וואס אויב מ'איז א הערנדיגע מענטש מיט אן אנדער הערנדיגע מענטש, מ'טראכט נישט אפילו דערוועגן, מ'טראכט נישט וועגן קאמוניקירן, ווי אזוי קאמוניקיר איך ווייל. מען דארף נישט טראכטן דערוועגן, און אויב מען איז א מענטש וואס ס'איז שווער צו קאמוניקירן אין די טראדיציאנאלע אופן, דארף מען זיין זייער שעפעריש מיט ווי אזוי מען קאמוניקירט זיך, און דאס הייסט אז איך טראכט אריין אין ווי אזוי איך קאמוניקירט זיך אלעמאל, איך דארף מאכן זיכער אז איך קוק דיר אין אויגן און איך הער זיך טאקע צו. יא, זייער טשיקאווע. און מיטן מענטשן וואס קענען יא רעדן, לאמיר זאגן אז א מענטש שעמט זיך פון פרעגן די פראגע, די פראגע וואס דו האסט געזאגט, כאטש דאס קלינגט מיר ווי זייער א גוטע געדאנק, אבער לאמיר זאגן אז מען קען זיך נישט גוט מיט דעם מענטשן און מען פילט זיך אביסל נע, וואס, צו איז דא עפעס וואס מען קען טון וואס. וואס העלפט מענטשן וואס קענען יא רעדן און. און ליינען ליפן?
יא. אקעי, אויב א מענטש זאגט דיר יא איך קען ליינען ליפן, ס'העלפט נישט צו האבן וואנצעס, אויב דו האסט וואנצעס איז עס שווער, אויב דו האסט אן אקצענט איז עס שווער, איז אויב דו האסט אן אקצענט אדער וואנצעס איז לויף אוועק, ניין, אבער אזעלכע זאכן.

און רעד נישט מער פאמעליך ווי געווענליך, רעד נארמאל, אבער רעד קלאר. אויב מען רעדט מער פאמעליך איז מען נישט אזוי נאטירליך, איז עס שווערער. ס'איז אויך שווער אויב מ'איז לאמיר זאגן ביי א זיצונג אדער ביי א וועטשערע טיש, דאס קען זיין די סאמע שווערסטע ארט פאר עימיצער וואס ליינט יא ליפן צו פארשטיין וואס גייט אן, ווייל אסאך מענטשן רעדן אין די זעלבע צייט, מען פארפעלט אסאך. די גרעסטע שטיקל עצה. ס'איז, איך שעם זיך וואס דאס איז נישט די ערשטע זאך וואס איך האב געזאגט, די גרעסטע עצה וואס איז וואס קומט פון די טויבע קהילה אבער איך מיין אז ס'האלט אמת פאר די פאר הערנדיגע מענטשן אויך, אז זאגן אה פארגעס פון דעם ס'איז נישט וויכטיג איז איז איז אסור שבאסור, ווייל זאגן אויב איך זאג אויב איך זאג עפעס א וויץ און זיי האבן געזאגט אקעי אנטשולדיגט וואס האבן זיי געזאגט? גיב מיר צו פארשטיין וואס איך האב פארפעלט און זאג ס'איז נישט וויכטיג. ווייל ס'איז נישט געווען אזוי קאמיש. וואס איך זאג איז איך באשליס אז דו מעגסט נישט זיין א טייל פון מיין שמועס, אדער דו האסט אדער אבער רעדן מיט דיר איז צופיל ארבעט איך וויל נישט אריינטוהן די ארבעט צו רעדן מיט דיר, איך וויל נישט אז דו זאלסט פארשטיין דו ביסט נישט וויכטיג דו ביסט א שטיק דרעק. לייק די ערגסטע שעלט ווארט וואס מ'קען זאגן צו א טויבע מענטש איז נעווער מיינד איטס נאט אימפארטענט. wow. אויב א טויבע מענטש בעט דיר אז דו זאלסט ווידער זאגן וואס דו'סט געזאגט, זאג עס וויפיל מאל מ'דארף עס זאגן. פששש, דיס איז בלאוינג מיי מיינד.
יא. כ'פיל זיך ווי איך לערן זיך א סאך. דאס איז זייער וויכטיג. איך שעם זיך וואס ס'איז נישט די ערשטע זאך וואס איך האב געזאגט. אוי, און אויך, פרעג נישט א טויבע מענטש לייק. אוי, דערצייל מיר וויאזוי צו זאגן פראסטע ווערטער אויף שטום לשון. אה, יא. איך האב געפרעגט א טויבע מענטש פארוואס מען האט דאס אזוי פיינט, זיי האבן געזאגט, אויב דו ביסט א הערנדיגע מענטש און דו קענסט נאר אפאר ווערטער אויף שטום לשון, און זיי זענען פראסטע ווערטער, דאס הייסט אז יעדעס מאל ווען דו טראכסט פון שטום לשון טראכסטו פון פראסטקייט, איך וויל נישט אז דאס זאל זיין דיין ערשטע אסאציאציע מיט מיין שפראך און מיין קהילה. ס'איז אזוי ווי ווען מענטשן. ס'איז זייער, איך ווייס, ס'איז זייער אינטערעסאנט וואס איך רעד וועגן די טויבע קהילה אויף א מיטל וואס א טויבע מענטש קען נישט הערן. אבער איך האב באשלאסן אז ס'איז פיין צוליב דעם וואס מ'מאכט א טרענסקריפט פון דיין פאדקעסט וואס מ'פארשטייט.
מען וואלט געוואלט. איך וואלט געזאגט אז יענע עפיזאד איז גאנץ וויכטיג מען זאל, איך קען איך קען א טויבע מענטש וואס ער איז א ממש ווי זאגט מען א דזשיניעס א גאון? ניין א גרויסע קענער. א גרויסע קענער יא ער איז פשוט א גרויסע קענער, ער איז פון א אידישע משפחה אבער ער איז א בעל תשובה, ער איז פון די טויבע קהילה און א טויבע משפחה, ער הייסט יהושע סודאקאוו, ער וואוינט אין ירושלים יעצט מיט זיין נייע ווייב און ער קען אסאך שפראכן ער קען אמעריקאנישע שטים לשון, ענגליש, העברעיש, איזראעלישע שטים לשון, רוסישע שטים לשון, ער קען שרייבן און פארשטיין אידיש, און ער איז אדורך ראבינער שולע אן אן איבערזעצער, ער רעדט נישט אזויפיל. און ער, ליפן ליינט ער אביסל אבער ער איז אדורך ראבינער שולע לערנען זיך אליין די אלע מאטריאל און זיין בחינות וואס וואלטן געדארפט זיין אויף א קול האט ער פשוט פארשריבן אנשטאט ער איז אדורך א חבד ראבינער שולע אן גיין אין קיין שום קלאס.

איך פארשטיי עס איז א גרויסע פראיעקט, איך האב דאס געדארפט טון אין גראדואיר שולע, איז מאכן תכתיב, איך פארשטיי עס פארנעמט אסאך צייט, פון אן עקסעסיביליטי קוק ווינקל איז עס וויכטיג, יא. איך זוך געלט אויף דעם. יא. און די פארשידענע מינים שטים לשון וואס עקזיסטירן אויף דער וועלט, קענען מען פארשטיין זיך דעם אנדערן ווען, לאמיר זאגן, א מענטש וואס

אדער אפילו אפאר טעג, ס'איז גרינגער פאר צוויי טויבע מענטשן וואס רעדן נישט די זעלבע שפראך זיך צו פארשטיין נאך אפאר טעג ווי צוויי הערנדיגע מענטשן וואס רעדן. און איך מיין אז טייל פון עס האט צו טון מיט דעם וואס ביידע מענטשן, צוויי טויבע מענטשן, זענען צוגעוואוינט צו. רעדן מיט מענטשן וואס פארשטייען זיי נישט, איז זיי זיי סיי צו זיך ארויסצורעדן אויף אן אופן וואס איז גרינגער פאר אנדערע מענטשן צו פארשטיין, סיי ארבעטן שווער צו פרובירן צו פארשטיין אן אנדער מענטש, און אויב ביידע מענטשן ארבעטן שווער אז אן אנדער זאל זיי פארשטיין, און ארבעטן שווער צו פארשטיין די אנדערע מענטש, און נאך אויך ס'איז א וויזועלע שפראך, נאכדעם מען קען שפילן אביסעלע שארעידס, טויבע מענטשן זענען זייער גוט מיט שארעידס, שפיל שפיל קיינמאל נישט קיין שארעידס קעגן א טויבע מענטש, דו וועסט פארשפילן. און אלע די זאכן צוזאמען, מען קען געפינען עפעס א מידל גראונד, וואס איז נישט דיין שפראך און נישט דיין שפראך, אבער עפעס א שמעלץ שפראך, עס איז אסאך גרינגער צו געפינען א שמעלץ שפראך.

סענדי, פאר איר איז זייער וויכטיג צו זיין אן אקטיווע טייל פון א קהילה און א נארמאלע טייל פון א נארמאלע קהילה, און ביי מיר דאס איז קיינמאל נישט געווען אמת, איך בין אלעמאל געווען א פריק, איך וועל אלעמאל זיין א פריק, און איך בין שטאלץ צו זיין א פריק, איז ביי מיר, איי מין, פאר אלע די פאזיטיווע און נעגאטיווע לייק זאכן, טיילן פון דאס, דאס הייסט אז. זיין אנדערש ווי א מענטש וואס איז א קווירע אין א מעינסטריעם אידישע קהילה איז בסדר ווייל איך בין באקוועם מיט זיין די מענטש וואס איז אנדערש און און איך שטאלץ זיך מיט קענען זיין דער וואס איז אנדערש און איך מיין אז די אידישיסטישע קהילה איז א קהילה פון מענטשן וואס ווייסן ווי אזוי זיך צו שטאלצן פון אנדערשקייט און איך מיין דערפאר איז עס אינגאנצן נישט קיין ביג דיעל דא פאר אפילו די עלטערע לייט, אוי די אוי די ביסט פארקנס'ט אוי מזל טוב, אוי ווי הייסט ער, אוי זי הייסט סענדי, אוי מזל טוב, און ס'איז נישט אזוי ווי אוי ס'איז נישט א פּרעקערע מאמענט ווייל מיר זענען אלע פריקס דא, מיר זענען אלע מענטשן וואס פארשטייען וואס עס איז צו זיין אנדערש, און און. איך מיין אז פאר די טויבע קהילה קען זיין ענליך, ס'איז זיי שטאלצן זיך מיט נישט זיין טייל פון די מעינסטריעם, זיי האבן עפעס וואס איז ספעציעל, פארוואס זאל מען זיין נארמאל ווען מ'קען זיין בעסער ווי נארמאל?
Wow. סאו מיינסטו אז דיין זיך באטייליגן אין די אידישיסטישע וועלט האט דיך געפירט צום טויבע וועלט צו דער טויבע וועלט אדער נישט? ניין, אבער איך מיין אז ס'איז דא א שטיקל פארשטייענישקייט, איז איך מיין אפשר קענען פארשידענע שפראכן, איך מיין אז וואקסן אויף מיט אידיש האט עס געמאכט גרינגער פאר מיר צו לערנען אנדערע שפראכן, און צו פארשטיין וואס עס איז צו טראכטן אין אן אנדער שפראך. איך מיין זיין אן איבערזעצערקע איז קענען נעמען צוויי מענטשן ביי די האנט וואס פארשטייען זיך נישט און אויסגעפינען ווי אין די ווען דייעגראם זייער איבערלעבונגען זענען בשותפות, זענען צוזאמען, און נעמען זיי ביי די האנט און שלעפן זיי צוזאמען אין זייער ווען דייאגראם אווערלעפ, אז זיי זאלן קענען געפינען דאס וואס איז בשותפות צווישן זיי, און קענען אומאפהענגיג האבן א קשר איינער מיטן צווייטן.

קהילה צוליב אידיש?
ניין, נישט באמת, איך מיין אז יענע קהילה איז אויכעט א קהילה פון פריקס, יא, איי מין, איך געדענק אז אין יאנג דזשודעא אויב מען האט געהאט א פעשען שאו, לייק די נערדיעסט קיד, די נעבעכדיגסטע קינד אין די פעשען שאו האט געקריגן די גרעסטע פאטשעריי ווייל אלע האבן געפילט אז זיי ווילן נישט אז די נעבעכדיגע קינד זאל זיך פילן שלעכט פאר זיין נעבעכדיג. און דו ביסט געווען א סעקאנד סעשאן קינד? יא, אין צוויי. ס'נישט געווען אזוי פירסט סעשאן.
אקעי וויל איך בין איך בין געווען א א סעקאנד סעשאן קינד, מיין ערשטע סעשאן אין יאנג דזשודעא, אבער שפעטער בין איך געווען אן ערשטע סעשאן מענטש, יא. יא יא איך געדענק אז ס'איז טאקע יא געווען אזוי אין ערשטע סעשאן, איי מין ס'איז געווען אסאך ביטשינעס, מיר זענען געווען דאך קינדער, אבער איך מיין אז מיר האבן. מיר האבן איינגעזעהן אז פריקס דארפן איבעריגע ליבע, נישט ווייניגער ליבע. איז יא, איך בין געווען, איך בין אלעמאל געווען, ס'איז מיר באקוועם, איך בין באקוועם מיט זיין די אנדערשע, איך בין נישט באקוועם מיט זיין דער וואס איז די נארמאלע, למשל לייק ווען איך בין געווען אין יאנג דזשודעא בין איך געווען די פרומע, איך איך בין געווען לייק צו פרום פאר אסאך זאכן און ווען איך בין געווען אין איך בין איך בין נאך געווען א טייל פון NCSY ווען איך בין געווען אין NCSY בין איך געווען די נישט פרומע לייק איך בין אל איך און מיין שוועסטער איז די זעלבען אופן מיט איהרע קינדער זי זי האט געגאנגען אין א לייק א ישיבישע שול וואו זי איז געווען לייק די ליבעראלע אין די ישיבישע שול און זי האט אויך געגאנגען אין א קאנסערוועטיווע שול וואו זי איז געווען די פרומע אין די קאנסערוועטיווע שול ווייל ס'איז איהר מער באקוועם צו זאגן אקעי איך בין א טייל פון דיין קהילה אבער איך בין נישט פון אייך, איך בין נישט פון אייערע. ס'איז פריי, ס'מאכט דיך פילן מער פריי ווייל מ'דארף נישט טון זאכן ווייל דאס איז וואס די קהילה טוט, מ'מוז נישט ווייל דאס איז וואס דו טוסט אבער נישט וואס איך טו, און מ'קען אוועקלויפן אין א מאמענט, איך מיין אז אפשר איז דאס א שטיקל האלאקאסט בעגעדזש אויכעט וואס איך קען אוועק פון, איך קען פארלאזן דאס קהילה מארגן און דאס איז פיין. הםםם. ווי אזוי קענסטו עס בעסער קלארשטעלן? מיין שוועסטער האט זיך נארוואס איבערגעקליבן פון פון מערילענד קיין לעקסינגטאן און איך האב איר געפרעגט איז עס נישט שווער צו פארלאזן דיין לעקסינגטאן קענטאקי? יא איז עס נישט שווער צו פארלאזן דיין גאנצע קהילה האט זי געזאגט ניין איך איך האב נישט געהאט אזויפיל פריינט איך האב געהאט מיין משפחה

איך וואלט, איך וואלט, אקעי, איך גיי בארגען א פראזע פון איינע פון מיינע רבנים, דוב לעמען, וואס ער האט מיר געלערנט ספרות, איך בין א סופר'טע, איך לערן זיך ספרות סת"ם, שרייב איך, און ער איז געווען אויף א פאדקעסט איינמאל און ער האט געזאגט, איך פיל זיך ווי זעהר א, ווי זאגט מען א וועלקאם?
אן איינגענומענער. זייער א ווארעם איינגענומענע גאסט אין עטליכענע קהילות. איך בין איך בין זייער ווארעם איינגענומענע אבער ווי א גאסט אין אסאך קהילות. איך פיל איך פיל זיך נישט ווי איך האב זייער שטארקע ווארצלען אין א קהילה. איך בין זייער דאנקבאר וואס מיין שותף איז א מענטש וואס ווייסט וואס מען דארף טון כדי צו איינצוזעצן די ווארצלען אין א קהילה, איך מיין אז איך נענטער זיך נאנט גענוג צו א קהילה וואס איך קען געניסן פון יענע קהילה אבער ווייט גענוג וואס זיי פארלאזן זיך נישט אויף מיר. איך וויל זאגן אז אויב איר אדער האט א קינד וואס איז טויב, אדער אויב אין צוקונפט זאלסט זאלסט געבוירען א קינד וואס איז טויב, זאלסט נישט זאלסט זיך נישט זארגן אז דיין קינד איז געבוירן געווארן מיט א וואס גאט האט זיי געגעבן זייער א ספעציעלע מתנה, און גאט האט דיר געגעבן זייער א ספעציעלע געלעגנהייט זיך. צו לערנען צו קאמיוניקירן אין א נייען אופן, און איך וואלט געזאגט פרוביר נישט צו מאכן אז דיין קינד זאל זיין ווי דו, פרוביר צו געבן דיין קינד וואס מער ברירות אז זיי זאלן קענען זיין ווי זיי, און אויב דו ווילסט נאר אז דיין קינד זאל רעדן אזוי ווי דו מיט דיין קול און דיין מויל, קענסטו אפשר אוועקנעמען פון זיי די געלעגנהייט צו פארשטיין די וועלט אין אן אויטענטישע אן אופן און זיך ארויסצודריקן איז האב נישט מורא פון טון עפעס ניי דו קענסט זיך לערנען צוזאמען מיט דיין קינד האב נישט מורא ס'איז דא א גאנצע קהילה וואס האט ליב דיין קינד און וויל דיר שטיצן און וויל דיר העלפן און איך וואלט געזאגט אז אלע מענטשן זאלן ליינען דאס בוך דעף טיפס. זיך צו לערנען ווי אזוי צו קאמוניקירן איינער מיטן צווייטן אויף א בעסערן אופן לערנדיג פון די טויבע קהילה.
א דאנק זייער, ס'איז געווען זייער אינטערעסאנט, איך פריי זיך אלעמאל ווען איך רעד מיט א פריינד, א גוטע פריינד פון עטליכע יאר צוריק, און איך מיין אז מיר האבן קיינמאל נישט גערעדט אזוי טיף וועגן דיין ארבעט, און ס'איז געווען זייער אינטערעסאנט, און איך וויל אויך דיך באדאנקען ווייל

איך האב נישט געהאט קיין שלעכטע געדאנקען וועגן אידיש. איך אויך נישט. דאס איז געווען פאר מיר א באזיס צו ווערן א אידישיסט. אה, זייער גוט. ווייל מיר זענען צופרידן דיך צו האבן. דו ביסט אן אן עסעט. די קהילה איז איז מזל'דיג דיר צו האבן. אה, דאנקע ליאנע.